בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף מ"א, מיר הייבן אן דף מ"א עמוד א' די פיפטע שורה פון אויבן סוף שורה ורב לעזער מאי טעמא, איז אזוי, מען האלט מיר דא אינמיטן א סוגיא, מיר האבן נעכטן געזען, די גמרא האט געזוכט א מקור, וואס איז די מקור אז א מצורע דארף זיך שערן בתער מיט א גאל מעסער, האבן מיר געזען אז די גמרא האט געזאגט אז לויט די חכמים איז די מקור פון דעם וואס שטייט ביי מצורע זקנו, וואס איז די לימוד, איז ווי מיר האבן נעכטן געזען, ס'דא א מחלוקת חכמים און רב לעזער לגבי סתם א איד, לגבי די איסור פון א איד זיך צו שערן די בארד, און ביי כהן האט מען געזען איז דא צוויי איסורים סיי א לאו און סיי א עשה, איז וואס איז די איסור? האט מען געזען חכמים האלטן אז דאס איז דווקא בתער, פשט דווקא מיט א גאל מעסער טאר מען זיך נישט שערן די בארד, אבער מיט א שער מאשין מעג מען יא, און רב לעזער האט געזאגט אז די איסור איז בכל אופן אפילו במלקט ורהיטני אויכעט, אפילו מיט אנדערע סארט כלים טאר מען זיך נישט שערן די בארד, און ממילא האט מען געזאגט אז לויט די חכמים האמיר א גוטע לימוד אז א מצורע דארף זיך שערן דווקא מיט א גאל מעסער פארוואס? ווייל היות עס שטייט אין פסוק זקנו וואס קומט די זקנו זאגן? האט מען געשמועסט לויט די חכמים שטימט עס זייער גוט ווייל לויט די חכמים וואלט געווען א הוה אמינא אז א כהן א מצורע טאר זיך נישט שערן די בארד ווייל אפילו טאקע איז דא א מצוות עשה אז א מצורע זאל זיך אפשערן די גאנצע האר וואס דאס איז כולל די בארד אבער א עשה קען דאך נישט דוחה זיין א לא תעשה ועשה און ממילא היות וואס א כהן האט א לא תעשה ועשה זיך צו שערן די בארד זאל א מצורע דאס נישט טארן טון פאר דעם שטייט אין פסוק זקנו אז א כהן א מצורע זאל זיך יא שערן די בארד, אבער אזוי ווי מען האט געשמועסט, חכמים האלטן דאך אז די איסור צו שערן די בארד איז דווקא בתער, און ממילא קען נישט זיין אז א מצורע זאל זיך קענען שערן זיין האר מיט א אנדערע סארט כלי אויכעט, ווייל אויב אזוי וואלט נישט געדארפט זיין א פסוק זקנו, וואלט מען געקענט זאגן אז א מצורע זאל נוצן א צווייטע כלי זיך צו שערן, און ממילא אז ס'שטייט אין פסוק זקנו, איז פון דא א ראיה אז די מצורע מוז זיך שערן בתער, דערפאר דארף מען האבן א שפעציעלע לימוד פון זקנו, אז א כהן א מצורע מעג זיך שערן די בארד, פשט אז די עשה איז דוחה די לא תעשה מיט די עשה, און ווי מיר האבן געשמועסט ווייל ס'איז א לא תעשה שאינו שווה בכל, און דערפאר קען דאס א עשה דוחה זיין. פרעגט יעצט אבער די גמרא, ורב לעזער מאי טעמא? פשט לויט רב לעזער האט מען געשמועסט האמער נאך נישט קיין לימוד אז א מצורע דארף זיך שערן דווקא בתער איז דא פרעגט די גמרא וואס איז די מקור פון רב לעזער ענטפערט די גמרא יליף מראשו ער לערנט עס ארויס פון דעם וואס שטייט ראשו ביי מצורע וועלכע ראשו ברענגט די גמרא א ברייתא דתניא מ'האט מיר געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ביי מצורע והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו זיין גאנצע קאפ און נאכדעם שטייט את ראשו ואת זקנו איז פון ואת זקנו האט מען געשמועסט לויט רב לעזער קען מען דאס נישט ארויסלערנען, אבער פון את ראשו קען מען עס יא ארויסלערנען, פארוואס זאגט די ברייתא ראשו מה תלמוד לומר לכאורה דער ראשו איז איבעריג, ס'שטייט דאך שוין אין פסוק יגלח את כל שערו עס דארף אפשערן אלע זיינע האר, און פארשטייט זיך די קאפ אויכעט, וואס קומט דער ראשו אונז זאגן? נאר וואס דען, לפי שנאמר גבי נזיר תער לא יעבור על ראשו, יכול אף נזיר מצורע כן, פשט ביי א נזיר שטייט דאך אין פסוק תער לא יעבור על ראשו אז ער טאר זיך נישט אפגאלן זיין האר, און לויט ר' לעזער האבן מיר אויך געזען אז ר' לעזער האלט ווי די מאן דאמר וואס האלט אז די איסור פון א נזיר זיך צו שערן איז דווקא בתער דווקא מיט א גאל מעסער, און ממילא וואלט ווען געווען א הוה אמינא אז א נזיר א מצורע, א נזיר וואס איז געווארן א מצורע, און ער דארף זיך יעצט אפשערן, ווייל א מצורע דארף זיך אויסשערן, וואלט איך געזאגט אז ער קען זיך אויסשערן,

טאר ער זיך נישט שערן די קאפ, תלמוד לומר ראשו, פאר דעם שטייט אין פסוק ראשו, אז ס'איז נישט אזוי אז די עשה פון מצורע איז דוחה די לא תעשה און די עשה פון נזיר, אז וואס אז א נזיר א מצורע מעג זיך יא שערן די קאפ, און אזוי ווי מ'שמועסט מיר דאך ר' לעזער האלט אז די איסור פון א נזיר זיך צו שערן די קאפ איז דווקא מיט א תער, דווקא מיט א גאל מעסער, איז מוז זיין אז די ראשו וואס קומט דאס מתיר זיין איז פשט ווייל די מצוות גילוח ביי מצורע איז דווקא בתער, דארף מען האבן א ספעציעלע היתר ראשו דאס מתיר צו זיין, איז זעהן מיר פון די ראשו אז די חיוב פון א מצורע זיך צו שערן איז דווקא בתער, דערפאר דארף מען א ספעציעלע היתר ביי א נזיר, און דערפאר שטייט אין פסוק ראשו. פרעגט אבער די גמרא די זעלבע סארט קשיא פון נעכטן, ממאי? ווער זאגט אז א מצורע מוז זיך שערן דווקא בתער? דילמא, לעולם אפילו ליקטו במלקט וברהיטני מצוה קעביד, פשט קען זיין אז א מצורע קען זיך שערן מיט אלעמען, אפילו מיט א שער מאשין אויכעט, וכי תימא תער למה לי, איי אויב אזוי פארוואס שטייט אין פסוק ראשו למימרא דאפילו בתער, סלקא דעתך אמינא הואיל וגבי נזיר כי עביד בתער מיחייב גבי מצורע נמי ליחייב, קא משמע לן דלא, פשט וויל די גמרא זאגן אז קען זיין א מצורע קען זיך שערן מיט אלעמען, נאר וואס די סיבה וואס שטייט ראשו איז אז אפילו בתער מעג ער אויכעט, פשט ס'וואלט געווען א הווא אמינא צו זאגן אז בתער טאר ער נישט, אז א נזיר א מצורע זאל זיך נישט טארן שערן בתער ווייל ער האט א פראבלעם מיט די נזירות, פארדעם שטייט ראשו אז ער מעג זיך אפילו בתער אויכעט, אבער מהיכי תיתי נאר בתער, קען זיין מיט אנדערע סארט כלים אויכעט, ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ פון נעכטן, אי סלקא דעתך כי עביד במלקט וברהיטני מצוה קעביד מדלא כתיב תער, כריש לקיש, פשט מ'האמער נעכטן געזען א יסוד פון ריש לקיש אז ס'נישט דא אזא זאך אז א עשה זאל דוחה זיין א לא תעשה, דארט ווי מען קען מקיים זיין ביידע, און ממילא קען נישט זיין אז די תורה זאל מתיר זיין פאר א נזיר א מצורע זיך צו שערן בתער, טאמער ער קען זיך שערן מיט אנדערע אופנים, אויף אן אופן וואס ער וועט נישט עובר זיין אויף די נזירות, און ממילא אז שטייט אין פסוק ראשו, מוז זיין אז דאס איז די איינציגסטע וועג וואס ער קען מקיים זיין די מצוות גילוח, פשט ער קען עס נאר טון בתער, דערפאר דארף מען די לימוד ראשו, איז פון ראשו דא א מקור לויט ר' לעזער אז א מצורע קען זיך נאר שערן בתער, פרעגט יעצט די גמרא, ורבנן, האי ראשו, מאי דרשי ביה, וואס דרש'נען די חכמים פון דעם ראשו? ענטפערט די גמרא, מיבעי להו, למידחי לאו דהקפה, פשט זיי דארפן די ראשו צו קומען לאזן הערן די דין אז עשה דוחה לא תעשה, וואס איז די מקור אז עשה דוחה לא תעשה? טאקע פון דער ראשו, דתניא אזוי מען האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק לא תקיפו פאת ראשכם, אז א איד טאר זיך נישט שערן די פאות, איז יחול אף מצורע כן, וואלט איך געמיינט אז ביי א מצורע איז אויך אזוי, וויאזוי מעג זיך א מצורע אויסשערן זיין פאות, תלמוד לומר ראשו, פארדעם שטייט אין פסוק ראשו, אז וואס די פסוק איז אונז דא מגלה טאקע אז עשה דוחה לא תעשה, פשט די עשה פון מצורע זיך צו שערן זיין קאפ איז דוחה די לא תעשה פון לא תקיפו פאת ראשכם, פשט א מצורע מעג זיך שערן די פאות דאס איז די מקור אז עשה דוחה לא תעשה. יעצט ר' לעזער האמיר געשמועסט נוצט די ראשו צו קומען לאזן הערן אז א מצורע דארף זיך שערן דווקא בתער און וואס איז די מקור פון ר' לעזער אז א עשה איז דוחה לא תעשה עמיר זעהן בהמשך הסוגיא וואס איז ר' לעזערס מקור אבער עכ"פ פרעגט אבער די גמרא למה לי למכתב ראשו ותיפוק ליה מזקנו פרעגט די גמרא כ'פארשטיי נישט וואס דארפן די חכמים דעם ראשו צו קומען לאזן הערן די דין אז א עשה איז דוחה א לא תעשה? מען קען דאך שוין ארויסלערנען די דין פון זקנו, אזוי ווי מען האט נעכטן געזעהן וואס די חכמים דרש'נען פון זקנו, און די גמרא חזר'ט איבער די ברייתא וואס מען האט נעכטן געזעהן דתניא, אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא, זקנו מה תלמוד לומר, לפי שנאמר ופאת זקנם לא יגלחו, יכול אף מצורע כן. תלמוד לומר זקנו, למה לי למכתב ראשו, ולמה לי למכתב זקנו. פשט פון זקנו האבן די חכמים געדרשנט אז א כהן א מצורע מעג זיך שערן די בארד, טאקע דאס איז געווען זייער מקור אז ס'איז דווקא בתער, אבער עכ"פ אז מען זעהט קלאר אין פסוק אז א מצורע א כהן מעג זיך שערן די בארד אפילו אז ער איז עובר אויף א לאו, זעהן מיר אז עשה דוחה לא תעשה, וואס דארפן די חכמים די ראשו

פשט אונז האמיר געזעהן אז ס'דא א צד צו זאגן אז די איסור פון לא תקיפו פאת ראשכם די איסור זיך צו שערן די פאות איז נאר ווען מ'שערט די פאות אליין מ'לאט איבער די גאנצע האר אויפן קאפ מ'שערט די פאות אליין דעמאלטס איז מען עובר אויף לא תקיפו אבער וואס איז טאמער א מענטש שערט אפ די גאנצע קאפ און אויך די פאות איז דא א צד צו זאגן אז דעמאלטס איז מען נישט עובר אויף לא תקיפו איז דאס אויף דעם קריגן זיך די חכמים חכמים האלטן אז אפילו ווען איינער גאלט זיך אפ די גאנצע קאפ איז ער אויך עובר אויף לא תקיפו, און דאס טאקע לערנען זיי ארויס פון ראשו, ווייל ווען ס'וואלט נישט געשטאנען ראשו וואלט איך געזאגט אז א מצורע מעג זיך אפשערן די גאנצע קאפ, ער סיי ווי סיי נישט עובר אויף לא תקיפו, יעצט אז שטייט ראשו, פשט אז מ'דארף א ספעציעלע היתר, איז משמע אז ווען נישט די היתר וואלט ווען געווען דא א פראבלעם, וואלט מען עובר געווען אויף לא תקיפו, איי ער גאלט זיך אפ די גאנצע קאפ, זעמער אז לא תקיפו איז כולל אין זיך די גאנצע קאפ, זעמער אז הקפת כל הראש שמה הקפה, דאס לערנט מען ארויס פון ראשו, ווייטער ואי כתב ראשו ולא כתב זקנו, טאמער ס'וואלט נאר געשטאנען ראשו און נישט זקנו, הוה אמינא וואלט איך טאקע געזאגט משמע תרתי דאתי עשה ודחי את לא תעשה, און משמע דהקפת כל הראש שמה הקפה. פשט, פון ראשו קען מען טאקע ארויסלערנען צוויי זאכן, קודם כל אז עשה דוחה לא תעשה, אז די עשה פון ראשו איז דוחה די לא תעשה פון לא תקיפו, חוץ פון דעם לערנען מען אויך ארויס דהקפת כל הראש שמה הקפה, אבער ואכתי בתער מנולן, כ'וואלט אבער נאכאלץ נישט געוואוסט, אז א מצורע דארף זיך אויסשערן מיט א תער דווקא ווייל דאס וואס שטייט אין פסוק ראשו קומט אונז נישט זאגן אז ער דארף זיך שערן בתער ווייל ראשו איז דאך סך הכל א היתר אז די מצורע מעג עובר זיין אויפן לא תקיפו יעצט לא תקיפו איז נישט דווקא בתער אויסשערן די פאות איז לאו דווקא בתער און ממילא וואלט איך נאכנישט געוואוסט אז די מצוה ביי מצורע איז דווקא בתער, להכי כתב רחמנא זקנו, פארדעם שטייט זקנו, וואס אויסשערן די בארד איז יא א לאו וואס איז דווקא בתער לויט די חכמים, איז די זקנו קומט מתיר זיין דעם איסור, זעהן מיר דא אז די חיוב פון א מצורע זיך צו שערן איז דווקא בתער, יעצט בעצם תוס' שטעלט זיך אז לכאורה וואס איז די מקור לויט די חכמים אז עשה דוחה לא תעשה השווה בכל, ווייל לכאורה סיי די זקנו און סיי די ראשו סיי די לאו פון לא תקיפו און סיי די לאו פון זיך שערן די בארד, ביידע זענען לאוין שאינם שווה בכל זענען נישט שייך ביי ווייבער, און וואס איז די מקור פון די חכמים אז א עשה דוחה לא תעשה השווה בכל, זאגט תוספות אז אין אמת'ן אריין, פשט אליבא דאמת, דאס אז הקפת כל הראש שמה הקפה, אויף דעם דארף מען נישט די ראשו, חכמים האבן עס נאר גענוצט אלס א תירוץ צו ר' לעזער אבער אליבא דאמת, האלטן חכמים אז הקפת כל הראש שמה הקפה מסברא, זיי דארפן נישט א לימוד אויף דעם. קומט אויס אז די ראשו לויט די חכמים איז באמת איבעריג, ווייל מען קען אלץ אפלערנען פון זקנו. פשט, דאס אז א עשה איז דוחה לא תעשה שאינו שווה בכל דאס לערנט מען פון זקנו, און דאס אז א מצורע דארף זיך שערן בתער לערנט מען פון זקנו. און וואס איז די ראשו? איז אז די ראשו איז איבעריג, ווייסט מען דאך א כלל אם אינו ענין לענין זה תנהו לענין אחר אז מען קען אוועקרוקן א ווארט פון איין פסוק צו א צווייטן, פשט מען קען נוצן די לימוד אויף א אנדערע זאך טאמער ס'איז איבעריג, איז פון ראשו לערנען חכמים ארויס אז עשה דוחה לא תעשה, אפילו אזא סארט לא תעשה השווה בכל. פרעגט אבער די גמרא, ור' אליעזר, דאתי עשה ודחי את לא תעשה מנא ליה, פשט, וואס איז די מקור לויט ר' אליעזר אז א עשה דוחה לא תעשה השווה בכל, און ווי תוס' איז מסביר אין איינע פון די תירוצים, אז סיי פון ראשו און סיי פון זקנו קען מען דאס נישט ארויסלערנען לויט ר' אליעזר, פארוואס? איז פון זקנו איז פשוט, ווייל זקנו איז דאך א לאו שאינו שווה בכל ס'איז נאר שייך ביי מענער, ווייטער פון ראשו לויט ר' לעזער קען מען דאס אויך נישט אפלערנען ווייל אין הכי נמי ראשו זעצט ר' לעזער איין ביי מצורע א נזיר א שפעציעלע היתר אז א מצורע א נזיר מעג זיך אויסשערן זיין קאפ און נזיר איז טאקע א לאו השווה בכל אבער ווי נישט ווי נזיר האט א צווייטע חסרון אז ישנו בשאלה פשט א נזיר קען מתיר זיין זיין נזירות און ממילא קען זיין דווקא אזא סארט לאו וואס ישנו בשאלה וואס האט די קולא דארט זאגט מען אז עשה דוחה לא תעשה, אבער מהיכי תיתי אז א פשוטע לא תעשה השווה בכל קען א עשה דוחה זיין? לויט די חכמים לערנט מען עס ארויס פון ראשו אזוי ווי מען האט געשמועסט ווייל די ראשו איז איבעריג, אבער לויט רבי לעזער וואס איז די מקור? ענטפערט די גמרא, יליף מגדילים, ער לערנט עס ארויס פון די מצוות ציצית, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק לא תלבש שעטנז, א מענטש טאר נישט טראגן שעטנז שטייט דארט אין פסוק ווייטער צמר ופשתים יחדיו, און די פסוק פירט אויס, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה, פשט, די איסור פון שעטנז און די מצוות ציצית שטייט צוזאמען אין די זעלבע פסוק, איז דרש'נט מען פון דעם, אזוי זאגט די ברייתא, הא גדילים תעשה לך מהם, פשט אז די מצוות ציצית איז דוחה די לאו פון שעטנז, און א מענטש מעג לייגן ציצית וואס איז געמאכט פון צמר אויף א בגד וואס איז געמאכט פון פשתן, איז זעהן מיר דא אז א עשה איז דוחה א לא תעשה השווה בכל. זאגט אונזער גמרא ווייטער, אמר מר, מ'האמיר געזעהן אין די משנה אין נגעים, וכולם שגילחו שלא בתער או ששיירו שתי שערות, לא עשו ולא כלום, אז די אלע, סיי א מצורע, סיי א נזיר, סיי די לוויים, דעמאלטס בימי משה, איינער וואס האט זיך געשוירן און איבערגעלאזט צוויי האר, האט מען גארנישט אויפגעטוהן, מ'דארף זיך שערן די גאנצע קאפ. זאגט די גמרא, אמר רב אחא בריה דרב איקא, זאת אומרת, פון דא קען מען ארויסלערנען אז רובו ככולו מדאורייתא, אז דער דין אז רוב הייסט ווי דאס גאנצע אז רובו ככולו איז א דאורייתא'דיגע דין, ממאי? פון ווי קען מען דאס ארויסלערנען? מען קען עס ארויסלערנען מדגלי רחמנא גבי נזיר ביום השביעי יגלחנו, פון דעם וואס שטייט ביי א נזיר וואס איז טמא געווארן, שטייט דארט אין פסוק וכי ימות מת עליו בפתע פתאום וטמא ראש נזרו, וגילח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי יגלחנו, פארוואס חזר'ט די תורה איבער צוויי מאל אז ער דארף זיך אפגאלן? נאר וואס דען, די סיבה וואס די תורה חזר'ט עס איבער א צווייטע מאל, איז כדי זאלסט אפלערנען הכא הוא דעד דאיכא כולו, הא בעלמא רובו ככולו. פשט די תורה חזר'ט עס איבער צוויי מאל פארדעם, ווייל אינאמת'ן אריין אין די גאנצע תורה איז רובו ככולו, און ממילא וואלט איך געזאגט אז א נזיר וואס שערט זיך אפ רוב קאפ האט יוצא געווען, פארדעם זאגט די תורה ניין, ביי א נזיר איז אנדערש, נארמאל איז טאקע רובו ככולו, אבער א נזיר דארף זיך אויסשערן די גאנצע קאפ, איז על כל פנים האבן מיר פון דא א ראיה אז אין די גאנצע תורה איז רובו ככולו. מתקיף לה רבי יוסי ברב חנינא, פרעגט אבער רבי יוסי ברב חנינא, האי בנזיר טמא כתיב, פשט די פסוק וואס שטייט דא ביום השביעי יגלחנו רעדט זיך פון א נזיר טמא, איז מהיכי תיתי אז ביי א נזיר טהור איז אויך די דין, פשט קען זיין א נזיר טהור איז דארט זאגט מען רובו ככולו און א נזיר טהור ווען ער ענדיגט די ימי נזירות דארף ער זיך שערן רוב קאפ און ער האט יוצא געווען, וואס עפעס זאגט די משנה מיט אזא פשטות אז טאמער האט איבערגעלאזט צוויי האר האט ער נישט יוצא געווען ווייל ער דארף זיך שערן די גאנצע קאפ? זאגט די גמרא, מחכו עלה במערבא, אין ארץ ישראל האט מען געלאכט אויף די שאלה, פארוואס? ווייל מכדי נזיר טמא דבתער מנלן, ווי ווייסט מען אז א נזיר טמא דארף זיך אפגאלן בתער? מנזיר טהור יליף. מ'לערנט עס ארויס פון א נזיר טהור ווייל די חיוב זיך אפצוגאלן מיט א גאל מעסער שטייט ביי א נזיר טהור, און ממילא אזוי ווי מ'לערנט ארויס א נזיר טמא פון א נזיר טהור לגבי דעם דין איז ליתי נזיר טהור ולילף מנזיר טמא קען מען זיך אויך אפלערנען נזיר טהור פון נזיר טמא לגבי די אנדערע דין אז מה טמא כי שייר שתי שערות ולא כלום עבד הכא נמי כי שייר שתי שערות ולא כלום עבד, אז אזוי ווי א נזיר טמא דארף זיך אויסשערן די גאנצע קאפ טאמער מ'האט איבערגעלאזט צוויי האר האט ער נישט יוצא געווען, די זעלבע זאך ביי א נזיר טהור. זאגט אונז די גמרא, בעי אביי, האט אביי געפרעגט אן איבעיא, נזיר שגילח ושייר שתי שערות, א נזיר וואס האט אפגעגאלט די גאנצע קאפ און ער האט איבערגעלאזט צוויי האר, איז פשט ער האט נאכנישט יוצא געווען די מצות גילוח, און יעצט, צמח ראשו וחזר וגלחן מאי מי מעכבי או לא, פשט יעצט נאכדעם וואס ער האט אפגעשוירן די גאנצע קאפ און איבערגעלאזט צוויי האר, איז די גאנצע האר צוריק געוואקסן, נאך די גאנצע האר איז צוריק געוואקסן האט ער אפגעשוירן די צוויי האר וואס ער האט אריגינעל נישט אפגעשוירן, און די שאלה פון אביי איז האט ער יוצא געווען ווייל סוף כל סוף האט ער למעשה אפגעגאלט אלע זיינע האר, אדער אפשר נישט, קען זיין אז ער דארף אפגאלן די גאנצע קאפ אויף איינמאל, און דאס איז קיינמאל נישט געווען, און למעשה איז די גמרא נישט פושט דעם ספק. בעי רבא, פרעגט יעצט רבא אן איבעיא, נזיר שגילח והניח שתי שערות, וואס איז טאמער א נזיר האט זיך אפגעגאלט, ער האט איבערגעלאזט צוויי האר, און נישט די האר איז צוריק געוואקסן, ס'איז דא יעצט צוויי האר אויף זיין קאפ, נאר יעצט גילח אחת ונשרה אחת מאי, ער האט אפגעגאלט איינע פון די צוויי האר וואס איז איבערגעבליבן, און די אנדערע איז ארויסגעפאלן, ער האט עס נישט אפגעגאלט, איז די שאלה איז, ווי תוס' איז מסביר אז דאס איז קלאר אז טאמער ס'איז דא נאר איין האר אויף א מענטש'ס קאפ און דער מענטש שערט עס אפ ער גאלט עס אפ הייסט דאס נישט קיין מעשה גילוח ווייל א מעשה גילוח איז נאר ווען ס'איז דא צוויי האר די שאלה אבער איז וואס הייסט א מעשה גילוח אפגאלן צוויי האר אדער דער עיקר איז זאל זיין צוויי האר און אפילו ער האט נאר אפגעגאלט איינס הייסט עס אויך א מעשה גילוח איז טאמער מען זאגט אז מען דארף אפגאלן צוויי האר, דא למעשה האט ער נישט אפגעגאלט די ביידע האר ער האט נאר אפגעגאלט איינס, איז פשט ס'איז נישט נתקיים געווארן דא קיין מעשה גילוח מיט די צוויי האר וואס איז איבערגעבליבן, קומט אויס למעשה האט דער נזיר נישט מקיים געווען מצות גילוח אויף זיין גאנצע קאפ. פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין, אז די עיקר איז ס'איז דא צוויי האר יעצט ער האט געשוירן איינס הייסט דאס א מעשה גילוח און ממילא הייסט עס כאילו ער האט אפגעשוירן די גאנצע קאפ און ער האט יוצא געווען, זאגט די גמרא, אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא, גילח שערה שערה קא מיבעיא ליה לרבא, איך פארשטיי נישט רבא האט א ספק ביי דעם אז א נזיר וועט גייען ער וועט זיך אפגאלן איין האר אויף אמאל אזוי איינס איינס איינס איינס ביז ער וועט ענדיגן די גאנצע קאפ און ס'וועט איבערבלייבן נאר איינס איז דען בכלל א שאלה צו ער האט יוצא געווען צו נישט פשט רב אחא מדיפתי האט פארשטאנען מיט א פשטות אז כל עוד וואס ס'דא צוויי האר אויפן קאפ איז אפילו מען שערט איין האר פון די צוויי הייסט עס א מעשה גילוח מען דארף נישט שערן צוויי האר און ממילא האט רב אחא מדיפתי געהאלטן אז די שאלה קען נישט זיין אז רבא האט געפרעגט אלא אימא נאר וואס דען זאגט רבינא, די איבעיא פון רבא איז טאקע געווען אביסל אנדערש, די איבעיא פון רבא איז געווען פארקערט, נשרה אחת וגילח אחת מאי, וואס איז טאמער א נזיר האט אפגעשוירן די גאנצע קאפ, ער האט איבערגעלאזט צוויי האר און יעצט איז איין האר ארויסגעפאלן, און די איבעריגע האר וואס איז איבערגעבליבן דאס האט דער נזיר אפגעגאלט, דא איז די שאלה, ווייל פון איין זייט קען מען זאגן אז למעשה האט דער נזיר נישט מקיים געווען קיין מצות גילוח ער האט קיינמאל נישט אפגעגאלט זיין גאנצע קאפ, ווייל ווען ער האט אפגעגאלט די ערשטע מאל די גאנצע קאפ האט ער דאך איבערגעלאזט צוויי האר דאס הייסט נישט אפגעגאלט, און יעצט האט ער פשוט אפגעגאלט איין האר, איין האר הייסט אויך נישט אפגעגאלט, איז פשט ער האט זיך קיינמאל נישט אפגעגאלט דארף ער ווארטן ביז עס צוריק ווען ס'וואקסט צוריק די האר און זיך נאכאמאל גאלן, דאס איז איין זייט, פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין, מען קען זאגן אז די איין האר וואס ער האט אפגעגאלט איז זיך מצטרף צו די אפגאלונג וואס ער האט זיך פריערט אפגעגאלט צו די רעשט פון די קאפ, און ממילא ווי נישט ווי למעשה האט ער זיך אפגעגאלט די גאנצע קאפ חוץ איין האר וואס איז ארויסגעפאלן, הייסט עס א גוטע גילוח, דאס איז די בעיא פון רבא, אמר ליה איז רבינא פושט די ספק פון רבא, זאגט רבינא, גילוח אין כאן, שער אין כאן, ס'איז משמע פון רבינא'ס תירוץ אז דאס הייסט טאקע נישט קיין גוטע גילוח, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא קיין האר, און די גמרא פארשטייט נישט די לשון דא, פרעגט די גמרא, די גמרא שטעלט זיך אויפן לשון אי שער אין כאן, גילוח יש כאן, פשט, טאמער ס'איז נישט געבליבן קיין האר איז משמע אז ס'איז יא דא דא א גוטע גילוח, וואס מיינט דא רבינא צו ענטפערן, ענטפערט טאקע די גמרא, די גמרא טוישט אביסל די לשון הכי קאמר, אף על פי ששער אין כאן, אפילו טאקע למעשה איז נישט דא דא קיין שום האר געבליבן, אבער מצוות גילוח אין כאן, די נזיר האט אבער נישט מקיים געווען די מצוות גילוח פארוואס? ווייל די ערשטע מאל וואס ער האט זיך אפגעגאלט האט ער איבערגעלאזט צוויי האר, הייסט עס נישט קיין מצוות גילוח, און די צווייטע מאל וואס ער האט געגאלט האט ער דאך אויך נאר געגאלט איין האר ס'איז נאר געווען איין האר אויפן קאפ, וואס דאס הייסט אויך נישט קיין מעשה גילוח, קומט אויס ער האט קיינמאל נישט יוצא געווען מצוות גילוח, דארף ער ווארטן ביז ס'וואקסט צוריק די האר און זיך נאכאמאל אפגאלן.